זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף ז, עמוד ב', פינף שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך גופא, אונז האבן נעכטן געהאט אן הלכה, אמר רב חסדא, די הייליגע אמורא רב חסדא געזאגט אזוי, נעץ קנה, א מענטש האט אריין געשטעקט א קנה, א בעמבו סטיק, א דינע שטעקעלע, ברשות היחיד, אין א רשות היחיד. זרק ונח על גביו, און האט ארויף געווארפן מרשות הרבים אויף דעם שטעקן פון אויבן, עס ווערט יעצט א שאלה צו ער איז געווען א מכניס מרשות הרבים אריין צו רשות היחיד, איז די הלכה אז אפילו גבוה מאה אמה, אפילו די שטעקן איז זייער הויך, ביז הונדערט אמות, איז צוויי הונדערט פיס הויך, איז חייב איז ער חייב, פארוואס מפני שרשות היחיד עולה עד לרקיע? איז אונז האבן שוין געהאט דערמאנט דעם יסוד כמה וכמה פעמים אז די רשות היחיד א רשות היחיד איז בוקעת ועולה ביזן הימל ווען א מענטש אוינט זיין פראפערטי גייט עס ארויף ביז אויבן און דאס איז די עיקר חידוש פון רב חסדא אלדאו וואס די הנחה איז געווען דארט זייער הויעך אז כ'בין ארויס פון רשות הרבים אריין אין רשות היחיד הייסט עס ווי הנחה ברשות היחיד אבער למעשה שטייט דא נאך א חידוש וואס אונז האבן שוין דערמאנט נעכטן אז מ'רעדט דאך דא פון א קנה. און א קנה איז דאך א דינע זאך, ס'איז דאך א בעמבו, האט עס נישט קיין ד' על ד' זעהט דא אויס אז איינמאל די רשות היחיד איז שוין עסטעבלישט, די שטעקן איז אין א רשות היחיד, און יעצט גיי איך און איך לייג ארויף פון אויבן, ארט מיך נישט אז ס'איז אז די הנחה איז געווען אויף א פלאץ וואס איז ווייניגער ווי ד' על ד' זאגט די גמרא. לימא, לאמיר זאגן רב חסדא דאמר כרבי, אויב איינער געדענקט, אונז האבן געהאט די זעלבע קאנווערסעישאן האבן אונז געהאט אויף דף ד עמוד ב', די גמרא געברענגט דעם משנה אז א מענטש קען מאכן הנחה אין ביד אדם, און די גמרא האט נאכנישט געוואוסט פונעם יסוד אז יד אדם הייסט ווי א מקום ד' על ד' דאס איז רבא'ס אויסטרעף. שפעטער און די גמרא פרעגט דארטן וואס איז פשט אין אונזער משנה אז איך דארף נישט קיין ד' על ד' ווען עס קומט צו הנחה, און די גמרא געוואלט ברענגען א ראיה פון רבי, און די גמרא טוט יעצט די זעלבע זאך, לימא רב חסדא דאמר כרבי, לאמיר זאגן אז רב חסדא שטימט ווי שיטת רבי, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא זרק א מענטש ווארפט מרשות הרבים אריין אין רשות היחיד, אזוי דארף מען יעצט לערנען. און ונח על גבי זיז, די הנחה געווען אויף א קליינע פלאץ, אויף א פלאץ וואס האט נישט קיין ד' על ד', ונח על גבי זיז כל שהוא איז רבי מחייב וחכמים פוטרין, ווי די גמרא פארשטייט יעצט די מחלוקת, אז רבי לערנט אז אז ברשות היחיד דארף איך נישט, די הנחה זאל זיין אויף א מקום ד' על ד', וועגן דעם איז רבי מחייב, אפילו די הנחה געווען אויף א זיז כל שהוא, אויף א קליינע העלצל. אפילו איך האב נישט קיין ד' על ד' וחכמים פוטרין די חכמים וואס פטר'ן זיי לערנען אז איך דארף יא א מקום הנחה פון ד' על ד' ממילא ווי די גמרא פארשטייט יעצט איז רב חסדא איז די שיטה פון רבי אמר אביי האט אביי געזאגט און דא דא צוויי וועגן וויאזוי מ'קען לערנען די תירץ אין די גמרא רשי ברענגט צוויי וועגן מ'דארף טוישן די גרסאות אין די גמרא לכאורה לויט די צוויי תירוצים לאמיר קודם לערנען ווי די צווייטע תירוץ פון רש"י. אמר אביי ברשות היחיד דכולי עלמא לא פליגי כדרב חסדא. איז וואס אביי'ס תירוץ איז לויט די צווייטע תירוץ פון רש"י איז ניין. איך קען דיר מסביר זיין די ברייתא אויף א וועג אז יעדער איינער זאל שטימען ווי רב חסדא און זאלן ביידע מסכים זיין סיי רבי און סיי די חכמים זאלן מסכים זיין אז איך דארף נישט קיין ד' על ד' ווען איך מאך א הנחה ברשות היחיד. אלא הכא, וואס איז דא די מחלוקת וואס דא איז רבי מחייב און חכמים פטר'ן, הכא באילן העומד ברשות היחיד ונופו נוטה לרשות הרבים. דא רעדט מען פון א בוים וואס די שטאם פונעם בוים שטייט ברשות היחיד און די ונופו און די צווייג שטייט ברשות הרבים אנדערש ווי אונז האבן פארשטאנען די הוה אמינא אז דא איז דא א גלאטע העברה מרשות הרבים לרשות היחיד זרק, יא, די לעצטע רש"י אויף עמוד ב', קוקטס אריין, דף ז' עמוד ב', קסלקא דעתך, מרשות הרבים לרשות היחיד, וואס איז דאס זרק? זרק, לויט די הוה אמינא מיינט אז דער מענטש איז געשטאנען ברשות הרבים און האט געווארפן ברשות היחיד און ס'איז געפאלן אויף א בוים, יעצט טוישן מיר, דער מענטש שטייט ברשות הרבים און ער ווארפט אויף א בוים, ד' אמות ברשות הרבים, וואס דער בוים ער האט א אינטערעסאנטע מציאות, די צווייג פון דעם בוים איז ברשות הרבים, און די און די און די די נישט ד' אמות, ער ווארפט, אמיר שוין זעהן, כ'בין נישט זיכער וועגן די ד' אמות חלק, געטס מיר א מינוט לאמיך ענדיגן דעם חשבון, איז הכא באילן העומד ברשות היחיד ונופו נוטה לרשות הרבים וזרק ונח אנופו דרבי סבר אמרינן שדי נופו בתר עיקרו אז איך קוק אן ווי די הנחה איז געווען ברשות היחיד און איך קוק אן ווי די הנחה איז געווען ברשות היחיד און רבי וועט ווייטער לערנען אזוי ווי רב חסדא אז איך דארף נישט אז איך דארף נישט צוקומען צו א מקום הנחה פון ד' על ד' ארט מיך נישט אז די הנחה איז געווען אויף די צווייג, ווייל אין רשות היחיד לערנען אונז יעצט ווי רב חסדא אז איך דארף נישט קיין ד' על ד' ממילא וועגן דעם איז רבי מחייב. ורבנן סברי לא אמרינן שדי נופו בתר עיקרו די רבנן זאגן אז לא אמרינן שדי נופו בתר עיקרו קוק איך שוין ווי א הנחה ברשות הרבים אז עס איז א הנחה ברשות הרבים דארף איך יא צוקומען צו אז זאל זיין א הנחה פון ד' על ד' אפילו לויט רב חסדא וואס רב חסדא'ס גאנצע חידוש איז אז ברשות היחיד דארף איך נישט קיין ד' על ד' אבער ברשות הרבים דארף איך יא, סאו לויט די חשבון וואס האמיר יעצט געלערנט לערנען זיי ביידע סיי רבי'ן און סיי די חכמים קענען ביידע שטימען ווי רב חסדא אז ברשות היחיד דארף איך נישט קיין הנחה פון ד' על ד' די שאלה איז נאר וויאזוי איך באטראכט די הנחה לויט רבי'ן באטראכט איך די הנחה ווי רשות היחיד איז דאך ביוטיפול איז דא די חיוב לויט די חכמים וואס איך באטראכט די הנחה ווי רשות הרבים ווערט א פראבלעם איך האב נישט קיין ד' על ד' ווייל אין רשות הרבים דארף איך יא ד' על ד' דאס איז די צווייטע הא? דא רעדט מען נישט העכער מייער. ווער זאגט מ'רעדט דא העכער צען טפחים? דו רעדסט פון רב חסדא, איך רעד יעצט פשט אין די ברייתא. פון זרק ונח. אוודאי. איז דאס איז שמועס א'. שטימט יענקי? די צווייטע שמועס איז איז די ערשטע לישנא. איז גייט די גמרא זאגן אז איז די כוונה פון די גמרא אזוי ווי אונז האבן געלערנט אויף דף ד' עמוד ב' די גאנצע זאך וואס האבן אונז יעצט אויסגערעדט שטימט נישט מיט די גמרא אין דף ד' עמוד ב' דארט שטייט ממש א אנדערע חשבון און דאס איז די ערשטע תירוץ אין רש"י אז לויט אביי'ס תירוץ איז סיי רב חיסדא און סיי די רבנן קריגן זיך און זיי לערנען נישט ווי רב חיסדא און ביידע דארפן יא ד' על ד' און דער וואס לערנט שדי נופו בתר עיקרו זאגט אז כ'האב דא געהאט ד' על ד' ווייל די שטאם איז דיק דא, רבי איז מחייב, נישט ווייל ער לערנט ווי רב חיסדא אז איך דארף נישט קיין ד' על ד', ווייל ער לערנט אז איך דארף טאקע יא ד' על ד', נו וואס דען איך האב א רעכט צו נעמען דעם שטאם, הגם ס'האט געלאנדעט אויף די צווייג, קען איך עס אנקוקן ווי כאילו ס'האט געלאנדעט אויף די שטאם, און איך בין דיר מחייב מצד דעם וואס די שטאם האט ד' על ד', און דער וואס זאגט אז איך זאג נישט שדי נופו בתר עיקרו איז זיין פראבלעם טאקע אז ער האט נישט קיין ד' על ד', און ביידע לערנען נישט ווי רב חיסדא דאס די צוויי מהלכים, דער עולם קען אריינקוקן אין רש"י און אונז מיר גייען ווייטער. אמר אביי, גיימער צו די סוגיא פון כוורת, לאמיר זען, אמר אביי האט אביי געזאגט, זרק כוורת, א מענטש האט געווארפן א כוורת, וואס איז די כוורת? א כוורת איז א, א, מען רופט עס אזא א קאנטרי, א האני קאנטרי, א האני קאמב, א פלאץ ווי, ווי, ווי, דו האסט די מתיבתא, קענסט ווייזן די בילדער. געב א מיש איין פעידזש וועסטו זעהן בילדער, ווייז עס פארן עולם זיי זיי גוט, איז ס'איז אזא פלאץ ווי ווי די דבורים לייגן זייערע נעסטן, און מ'רעדט דא, כ'ווייס נישט צו ס'מוז זיין ממש דאס, על כל פנים דאס זאל זיין די צורה שבו, די כוורת איז אזאך וואס האט אזא צורה, פאר אונז איז די בעסטע עס אויסצומשל'ן אלס א גארביטש קען, א מענטש האט א גרויסע גארביטש קען, און יעצט האט ער גענומען די גארביטש קען און ער ווארפט עס פון איין רשות צום צווייטן, ער שטייט. אין רשות היחיד, ער ווארפט עס אריין אין רשות הרבים, און די עיקר שאלה וואס אונז האמיר דא, איז ווען א מענטש ווארפט א רשות, לאמיר זאגן דאס איז גענוג גרויס, אז דאס האט, ס'האט די דין פון ד' טפחים און ד' טפחים ברייט און צען טפחים הויעך, יא? איז דאך עס א אייגענע רשות היחיד, א מענטש האט גענומען א רשות היחיד וואס זיצט אין א רשות היחיד, און ער טרענספערט עס אריין, אין א רשות הרבים איז וואס די וואס ווי רש"י איז מסביר איז אביי'ס טענה איז אז אין משכן איז די דין פון זורק זיין מרשות לרשות איז געווען אויף מחטות אויף כלים די מענטשן וואס האבן גענייט דארט אין בית המקדש האבן געקענט ווארפן מרשות לרשות א כלי אבער ווארפן א רשות איך הייב אויף א גאנצע רשות איך טרענספער א גאנצע רשות דאס איז נישט די צורה פון די מלאכה וועגן דעם איז מען פטור. אבער דא רעדט מען פון א רינדעכיגע זאך, די זרק כוורת איז א רינדעכיגע זאך, און אונז גיימער אים פטר'ן פארוואס? ווייל ער האט א רשות בפני עצמו, אונז נעמער אים ארויס פון כלי, אויב ער איז קליין איז ער דאך א כלי, ער איז דאך זיך פונקט ווי א מחט, אויב ער איז גענוג גרויס נעם איך אים ארויס פון דין כלי, איך זאג אז ער איז א רשות, און ווען איך טרענספער א אייגענע רשות פון איין רשות צום צווייטן. איז נישט דא קיין חיובים. סאו די גמרא גייט יעצט געבן די סייזעס וואס א וואס די כוורת דארף זיין עס זאל האבן א אייגענע רשות. און ווייל מען רעדט פון א רינדעכיגע זאך איז יעדער וואס האט געלערנט מסכת סוכה ווייסט א ווייסט אזוי וואס איז אונזער רשות ווען אונז וויל מען זאגן אז א זאך האט א אייגענע רשות היחיד וואס איז אונזער שיעור וואס אונז האמיר אים געגעבן אונז האמיר אים געגעבן א שיעור אז ער דארף זיין י טפחים הויך און ער דארף זיין ד' טפחים יא ד' על ד'. יעדער איינער וואס האט אמאל געלערנט מסכת סוכה, יעדער וואס האט אמאל גע'חשבונ'ט אביסל מעט, ווייסט אז ווען איך זאג דיר אז א זאך דארף זיין ד' על ד' האב איך דיר בעצם געגעבן נאך א שיעור. איך האב דיר געזאגט אז שיפערהייט באלכסון דארף עס זיין מער. די אלכסון איז אלץ איז אלץ מער ווען, יא לאמיר זאגן אז דאס איז איקוועלי באקסעדיג, איז די אלכסון שבו די חלק וואס לויפט שיף איז אלץ מער ווי וויפיל ס'איז דא, מיט וויפיל איז עס מער איז, שטייט אין מסכת סוכה אז ס'קומט אלץ צו, פאר יעדע טפח קומט צו צוויי פיפטלעך פון א טפח, סאו אויב האב איך פיר טפחים קומט צו אכט פיפטלעך, שטימט? סאו ס'איז פייוו פוינט סיקס, איך גיי האבן די אלכסון פון א ד' על ד' טפחים גייט זיין פינף טפחים, און נאך. און נאך זעקס פיפטלעך, פייוו פוינט סיקס, ווייל ס'קומט צו צוויי פיפטלעך פאר יעדע טפח. קומט אויס אויב איך האב דא דעם כוורת, אויב האב איך סתם ד' על ד', פשט איז מיין סירקל איז ד' טפחים על ד' טפחים פעלט מיך די קארנערס. ס'פעלט מיר די אלכסון, ס'פעלט מיר די גאנצע שלימות פון די שיעור ד' על ד', ווייל די קארנערס פאלן אוועק. דארף איך יעצט טרעפן א שיעור וואס איך זאל יא קענען כולל זיין א גאנצע באקס פון ד' על ד' מיט די אלכסון אינעווענדיג אין מיין כוורת אין מיין באלי, סאו ס'גייט אויסקומען אז איך דארף האבן א סירקל פון פייוו פוינט סיקס, ווייל די רגע די סירקל איז פייוו פוינט סיקס פיט איך אריין די באקס אין מיין סירקל האב איך דעם גאנצן אלכסון, האב איך דעם גאנצן שיעור פון אלכסון, סאו בעצם כדי צו שאפן א שיעור פון כוורת וואס זאל האבן אונזער שיעור פון ד' על ד' דארף עס זיין אין סירקל דארף עס זיין פייוו פוינט סיקס. די גמרא איז מחמיר, די גמרא געבט עס מער, די גמרא וויל זיך נישט אריינלאזן אין א אין אזעלכע דקות'דיגע שיעור, ממילא די גמרא רופט עס אן זעקס. אז ביז זעקס גייט עס נאכנישט אן, אלדאו ביי פייוו פוינט סיקס האט שוין די כוורת א דין ווי א רשות בפני עצמה וואס האט שוין ד' על ד', גייט די גמרא זאגן אז ביז זעקס טפחים האט עס נישט קיין שם רשות בפני עצמה, ווי רש"י איז מסביר אז ס'איז נאר לחומרא, אוודאי ביי פייוו פוינט סיקס גיי איך אים מער נישט לאזן ברענגען קיין קרבן. ווען איך האב געטרענספערט א רשות וואס איז פייוו פוינט סיקס, א כוורת וואס איז פייוו פוינט סיקס, איז מדאורייתא האט עס שוין א שם רשות בפני עצמה, און ס'איז נישט קיין דאורייתא'דיגע מלאכה. איך אסר דיך ביז זעקס, אבער קיין פון פייוו פוינט סיקס ביז זעקס גיי איך דיר מער נישט לאזן ברענגען קיין קרבן. דאס איז די חשבון פון אונזער גמרא. לאמיר עס אריינקוקן אינעווענדיג, און לאמיר פרובירן זיין קלאר. אמר אביי, האט אביי געזאגט, זרק כוורת לרשות הרבים, א מענטש טרענספערט א כוורת וואס האט א רשות, וואס האט א דין רשות בפני עצמו און ער טראגט עס פון רשות היחיד ב צו רשות הרבים איז גבוהה י' אויב איז עס צען טפחים ואינה רחבה ו' און ס'איז ווייניגער ווי ו' איז חייב איז ער חייב און אונז און ווי אונז האמיר יעצט געזאגט אז בעצם כדי צו זיין מחויב דארף עס זיין ווייניגער ווי פייוו פוינט סיקס פארוואס ווייל ווייניגער ווי פייוו פוינט סיקס האט נישט קיין שם רשות בפני עצמו ס'האט א שם כלי און ס'האט א שם כלי איז האב איך נישט געטרענספערט דא קיין רשות, כ'האב סתם געטרענספערט א זאך, און ס'איז א געהעריגע מלאכה דאורייתא. דער וואס רופט עס אן ואינה רחבה ו' חייב, מיינט ער אז דער איסור גייט זיין ביז ו' אבער פון פייוו פוינט סיקס ביז זעקס איז נישט דא קיין קרבן. רחבה ו', איינמאל ס'האט די שיעור פון פון ד' על ד', וואס רינדעכיגערהייט גייט עס דארפן זיין זעקס טפחים אדער פייוו פוינט סיקס ווי אונז האמיר אויסגעשמועסט, איז פטור. קוק איך עס אן ווי כ'האב געטרענספערט א רשות, כ'האב נישט געטרענספערט קיין כלי, די זאך האט א אייגענע דין רשות היחיד. און וועגן דעם איז ער פטור. קומט רבא, רבא לאזט אראפ א באמבע חידוש, רבא זאגט אזוי, רבא אמר אפילו אינה רחבה ו', אז אפילו מען רעדט דא פון א כוורת וואס איז נישט ברייט זעקס, פשט איז אז ס'האט נישט קיין אייגענע דין רשות בפני עצמה, מיט דעם אלעם איז פטור, פארוואס וועגן עה רבא גייט פטר'ן מצד א צווייטן טעם, מאי טעמא, פארוואס גייט רבא פטר'ן אפילו ס'האט נישט קיין דין רשות בפני עצמה, לכאורה איז דאך סתם געטראגן א כלי פון איין רשות צום צווייטן, זאגט רבא, ווייל אי אפשר לקרומיות של קנה שלא יעלו למעלה מעשרה, איז דוד ווייזט די פיקטשערס, איז די קרומיות איז אזא געפלאכטענע זאך, מ'פלעגט עס מאכן אזוי ווי א בעסקעט, שתי וערב שתי וערב, די אויבערשטע חלק איז אלץ ארויסגעקומען העכער דעם ערב, לאמיר זאגן דא ענדיגט זיך די ערב חלק פון די. פון די פון די כוורת איז די אויבערשטע חלק איז אלץ העכער, אין אנדערע ווערטער ס'האט אלץ א קרום וואס גייט למעלה מי', דאס איז די ווארט פון רבא, ממילא וואס רבא טענה'ט איז אז רעדט זיך דא פון א זאך וואס די כוורת איז י' טפחים, ס'האט א קרום וואס איז אביסל העכער ווי י' טפחים, איך האב דאס אריין געווארפן מרשות לרשות, איז דא א חלק פון די כוורת וואס איז נישט נאך למטה מעשרה, אונז זאגן מיר דאך א גאנצן צייט אז אז א רשות הרבים גייט ביז עשרה טפחים, אויב א זאך איז נאך למעלה מעשרה טפחים, הייסט עס נישט ווי די הנחה געווען רשות הרבים, און רבא'ס חידוש איז אז אפילו נאר א חלק פון אונזער כוורת איז נאך למעלה מעשרה, הייסט נישט ווי די גאנצע זאך איז נאך אין רשות הרבים, אין אזא פאל איז פטור. מיין איך דארף נישט צוקומען צום פטור. כ'דארף נישט צוקומען צום פטור ווייל כ'האב געטרענספערט א רשות, ווייל נישט דאס איז די מעשה המלאכה, די מעשה המלאכה איז נאר ביי כלים נישט ביי רשויות. דא איז דא א טעכנישע פראבלעם אז ווייל מען רעדט פון א זאך וואס איז צען, און ס'האט נאך א קרוין אויך, קומט אויס אז די קרוין זיצט אלס אינדרויסן פון צען, זיצט נישט דער גאנצער חפץ אין רשות הרבים, ס'איז, איך קוק עס אן ווי די הנחה איז געווען שלא ברשות הרבים, נאר אין א רשות פון פטור, וועגן דעם קענסטו נישט מחייב זיין. גייט די גמרא יעצט ווייטער, דארף מען צולייגן קאפ, און יעצט קומט א הלכה וואס סיי רבא און סיי אביי זענען מסכים, איז כפאה על פיה, וואס טוט זיך איך האב גענומען דעם כוורת און כ'האב עס איבערגעדרייט אפסייד דאון, איז די הלכה אויב שבעה ומשהו, אויב איז עס גרויס בלויז שבעה ומשהו, בלויז זיבן טפחים, און נאך א משהו איז חייב, אויב איז עס גרויס שבעה ומחצה, אויב איז עס גרעסער פון שבעה ומחצה איז פטור, און לאמיר דאס מסביר זיין אזוי. האמיר א דין לבוד. וואס מיינט לבוד? לבוד מיינט אז אויב האב איך מחיצות וואס איז ווייניגער ווי וואס איז ווייניגער ווי דריי טפחים צו די קרקע, קען איך אראפשלעפן די מחיצות, און איך זאג ווי כאילו די מחיצות איז שוין אונטן. ווען דער מענטש קומט יעצט מיט דעם איבערגעדרייטן גארביטש קען, און ער פארט אריין, אינעם און ער פארט אריין אינעם רשות הרבים, יא? טענה'ט יעצט די גמרא אז די מינוט וואס איך קום אן, די מינוט וואס איך קום אן אין די דריי טפחים פון די פון די קרקע, איז מצד דעם דין לבוד זאגט ווי כאילו ס'איז שוין נח, יא? די דין לבוד, ווען ענדיגט זיך, ווען האט זיך אנגעהויבן, ווען איז מיין מעשה הנחה? מיין מעשה הנחה איז נישט ווען ס'לאנדעט פאקטיש אויף די קרקע, ווען דאס, מ'רעדט דאך פון מחיצות, מ'רעדט דאך פון א איבערגעדרייטע גאר, ווען דו ווארפסט א פען, נישט דא קיין מחיצות, נישט דא וואס אראפצושלעפן, דארפסט האבן די פאקטישע הנחה, וואס דאס זאל דיר זאגן אז דאס האט געלאנדעט אין רשות הרבים. דא דא א לומדישע הנחה. די לומדישע הנחה איז אז ווייל דו ביסט אריינגעפארן מיט מחיצות, און ווען דאס איז אנגעקומען לאויר פון תוך ג, איז דאס שוין כאילו נח. און קומט אויס אז די רגע פון נח, די רגע פון נח, אויב דאס איז שבעה ומחצה, אויב דאס איז זיבן א האלב, קומט אויס אז א חלק, די אויבערשטע חלק, שטעקט זיך ארויס פון למעלה. קומט אויס ווען איך זאג דיר אז דא האט פאסירט די נח, וואס דאס איז ווען ס'איז אנגעקומען תוך פונעם גימל פון די קרקע און ס'שוועבט נאך, איז נאך געווען א חלק וואס איז געווען למעלה מעשרה און ס'איז נאך געווען אין א מקום פטור, קומט מען צוריק צו אונזער פריערדיגע חידוש אז אויב בשעת די הנחה איז נאך דא א חלק וואס איז למעלה מעשרה איז עס פטור ווייל כ'האב נישט געהאט די חפץ וואס זאל לאנדן אינגאנצן אין רשות הרבים. און ווי רש"י איז מסביר, דא גייט שוין אביי אויך מודה זיין, אביי האט זיך אויבן געדינגט ווייל מ'האט גערעדט פון קרומיות, מ'האט גערעדט פון א קרוין, מ'האט גערעדט פון א זאך וואס האט נישט קיין וועליו, וואס איז א זאך וואס וואס וואס ווערט בטל צו די כלי, האט אביי געטענה'ט אז ס'ארט מיך נישט אז יענע חלק בשעת די הנחה איז יענע חלק געבליבן אינדרויסן פון למעלה מעשרה, ווייל כ'קוק אויף די גופו של כלי, דאס איז נישט קיין, די פרינדזשעס וואס הענגען דארט איז א זאך וואס ווערט בטל, דא וואס מ'רעדט פון א איבערגעדרייטע כלי איז דאך א זייער א וויכטיגע חלק פון די כלי, דאס די גאנצע פלאר פון די כלי זיצט יעצט אינדרויסן למעלה מעשרה ווען דאס קומט אן, תוך ג. צו די קרקע, אין אנדערע, ווען אונז האבן די לומדישע הנחה, אין אזא פאל וואס זייער א וויכטיגע כלי, זייער א וויכטיגע טייל פון די כלי זיצט אינדרויסן, איז אוודאי אז ס'נעמט אוועק פון די גאנצע הנחה דא, און איך קען עס נישט אנקוקן ווי די הנחה איז געווען פון למטה מעשרה, און אביי איז מסכים אז א חלק פון די כלי האט געלאנדעט למעלה מעשרה, לויט יעדן איז פטור, אוודאי ווענדט זיך עס יעצט אין רש"י, אין די. אוודאי יעצט ווענדט זיך עס אין די סייז. אויב ס'איז שבעה ומחצה און רש"י זאגט ס'מיינט נישט ממש שבעה ומחצה ס'מיינט שבעה ושני משהו'ס יא, קומט דאך אויס אז ווען ס'איז די כלי איז גענוג גרויס אז ווען ס'קומט אן אין תוך ג' א טראפקעלע אריין אין ג' איז נאך דא א חלק וואס שטעקט זיך ארויס, אויב ס'איז פונקטליך שבעה ומשהו איז די רגע וואס ס'קומט אן תוך ג' בין איך פונקטליך ביי צען, און ממילא פונקטליך ביי צען האב איך א גוטע הנחה אין אזא. פאל איז יא חייב. דאס איז די גאנצע חשבון. נאכאמאל, כפאה על פיה, ווען איך דריי איבער דעם קען, האב איך דאך מחיצות וואס זאל עס אראפשלעפן, איז שבעה ומשהו חייב, ווייל דעמאלטס קוק איך אן ווי די גאנצע הנחה איז געווען למטה מעשרה טפחים, שבעה ומחצה, וואס ווען די הנחה האט זיך אנגעהויבן איז נאך א חלק געווען אינדרויסן, איז פטור איז ער פטור. רב אשי, אבער רב אשי דינגט זיך מיט די גאנצע טענה, ער טענה'ט אז אין אזעלכע מחיצות קענסטו נישט זאגן קיין דין לבוד, רב אשי אמר אפילו שבעה ומחצה חייב, פארוואס? ווייל מאי טעמא, מחיצות לתוכן עשויות. רב אשי טענה'ט ווען מחיצות איז געמאכט צו גיין בארג ארויף, די כלי איז דאך נישט געמאכט צו זיין ווי איבערגעדרייטע גארבעדזש קענס, ס'איז געמאכט צו גיין בארג ארויף, ווען ס'איז איבערגעדרייט איז דאס נישט די צורה וויאזוי די מחיצות דארף דינען, און גיי איך נישט האבן קיין דין לבוד שלעפ איך עס נישט אראפ, ממילא אונזער גאנצע לומדות קומט נישט דא אריין, ווייל די הנחה געשעהט נישט ווען ס'קומט אן די אויר פון די קרקע, די הנחה געשעהט ווען ס'לאנדעט, און ווען ס'לאנדעט ממש אויף די קרקע איז דאך עס אונטער איז דאך עס למטה מעשרה, איז חייב און א גוטן טאג. האבן געענדיגט די סוגיא פון כוורת גייען מיר ווייטער, נאך געבליבן אפאר מינוט, אמר עולא, האט עולא געזאגט, מיר מאכן שנעל עמוד תשעה ברשות הרבים, דא קומט א מורא'דיגע חידוש, וואס איז די וואס איז זענען די כללים וואס אונז ווייסט מיר וועגן א רשות הרבים, אונז ווייסט מיר אזוי אז א מקום וואס איז ג' על ג' ווייניגער ווי ג' על ג' ווערט בטל צום רשות הרבים, ס'איז גארנישט ג' על ג' ביז צען. אויב ס'איז ד' על ד', יא, איז א דין כרמלית, אזוי האבן מיר עס געלערנט. למעלה מעשרה ווערט א רשות היחיד. דאס איז די יסודות וואס אונז האבן שוין דא אפאר בלעטער, וויאזוי ס'שאפט זיך רשותים אין א רשות הרבים. איך וויל מוצא זיין א רשות פון א רשות הרבים, איך שטיי אין די רשות הרבים, דארף איך האבן די מעזשורמענטס צו שאפן נייע דינים. דא קומט צו א נייע חידוש, דא קומט צו א שיעור פון ניין טפחים. וואס געשענט ווען א זאך איז ניין טפחים? אמר עולא עמוד תשעה ברשות הרבים, א מענטש האט אוועק געשטעלט א שטענדערל, א פאול, סיי וואס וואס איז ניין טפחים ברשות הרבים, און פון רש"י זעהט אויס אז ס'איז נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז צו ס'האט ד' טפחים אדער נישט, ס'איז א שווערע שמועס, אונז מיר עס לאזן א זייט יעצט, פארוואס? על כל פנים, אויב האב איך נײַן טפחים אין רשות הרבים ורבים מכתפין עליו, און די פאקט איז אז זייער אסאך מענטשן נוצן דאס אראפצולייגן זייערע פעקלעך לכתף, יא, זיך אויסצוגראדן דעם בעקפעק, ער לייגט עס אראפ, ער כאפט א סטרעטש און דאן גייט ער ווייטער, ס'איז א פלאץ וואס דער רבים באנוצט זיך וזרק ונח על גביו, איך ווארף אריין, איך ווארף. רש"י זאגט אז מ'רעדט דא פון פון ד' אמות ברשות הרבים וזרק ונח על גביו, איך האב געווארפן ד' אמות ברשות הרבים ס'האט געלאנדעט אויף דעם עמוד, איז חייב? איך קוק עס אן ווי הנחה ברשות הרבים. ביז די גמרא האבן אונז פארשטאנען אז דאס דארף זיין א כרמלית, יא? ס'איז צווישן דריי און צען. א שטח וואס איז צווישן דריי און צען האבן אונז פארשטאנען אז ס'איז א כרמלית, אז מדאורייתא דארף עס זיין א מקום פטור. דא קומט עולא און זאגט אז ניין, ניין איז די פערפעקט שיעור, ס'איז די ס'איז די ס'איז די לאקי נאמבער ווען ס'איז זייער קאמפארטעבל פאר א מענטש אראפצולייגן א זאך, מילא די רבים נוצט עס און ס'האט א אייגענע דין רשות הרבים, ס'האט א א א א לעדזשיט דין רשות הרבים ווייל די רבים נוצט עס טאקע. אזא חידוש? זאגט עולא, זאגט די גמרא ווייטער מאי טעמא, פחות משלושה, ווען ס'מאכט זיך א סטעידזש אין רשות הרבים וואס איז ווייניגער ווי דריי מדרס דרסי ליה רבים, דער עולם טרעט דערויף, ס'האט נישט קיין אייגענע דינים, משלושה ועד תשעה איז לא מדרס דרסי ליה ולא כתופי מכתפי, מ'נוצט עס נישט און מ'טרעט נישט, מילא מדאורייתא איז עס א מקום פטור, און מדרבנן האט עס א דין כרמלית. תשעה, די לאקי נאמבער פון תשעה איז ודאי מכתפין עליה, מענטשן נוצן עס, מילא האט עס א דין ווי א. ווי רשות הרבים און אויב האב איך געמאכט א עקירה מרשות הרבים און דארט איז געווען מיין הנחה בין איך חייב אלס הנחה ברשות הרבים אמר ליה אביי לר' יוסף גומא מאי זאל איך נוצן יעצט די סברה די זעלבע ווען א מענטש מאכט א גריב ווען די אונזער ערשטע ברייתא אויף דף ו' יא אויב דער עולם געדענקט ווען די ברייתא רעדט וואס מיינט א רשות היחיד זאגט די ברייתא אז דו מאכסט א גריב אין רשות הרבים וואס איז צען טפחים טיף ווערט עס א רשות היחיד יא. ווייל ס'איז צען טפחים כ'האב די מחיצות און ס'איז ד' טפחים גרויס, א לעדזשיט א לעדזשיט רשות היחיד, וואס טוט זיך דא וויל ער יעצט טענה'ן אזוי מיר אונז לערנען אויפן גלאטסטן וועג וואס איז שייך אז וואס טוט זיך ווען כ'האב א גריב וואס איז נאר ניין און ווי די רמב"ן איז מסביר אנדערע אז אפשר קען איך זאגן אז ניין איז אויך א לאקי נאמבער ווי א מענטש קען ער וועט גיין מצניע זיין זאכן ברשות הרבים, אזוי ווי לכתף, אויף ארויף, וועט א מענטש אראפ לייגן זיין פעקל, איז אויף א, איז באהאלטן, ער וויל עפעס אוועק לייגן אין א סעיף פלאץ, האט עפעס א באטל, ער וויל נישט קיינער זאל עס אנטרעטן, וועט ער עס דארט געבן א שטופ אריין, אפשר לגבי גומא איז אויך ניין א לאקי נאמבער, וואס אלדאו אונז האבן מיר ביז יעצט פארשטאנען אז פון דריי ביז ניין אויף אראפ, וועט אויך זיין א כרמלית. איז אפשר איז ווען א זאך איז פונקט ניין עט עס זיין א רשות הרבים אזא סברה זאגט די גמרא אמר ליה וכן בגומא האט ר' יוסף געענטפערט אז וכן בגומא ביסט גערעכט און א גומא וואס איז ניין טפחים גייט אויך האבן א דין ווי א רשות הרבים רבא אמר בגומא לא אז ניין די הלכה ארבעט נאר ווען איך רעד פון א פון א עמוד ווען איך רעד פון זאכן וואס איך לייג אראפ לכתף. א גריב איז נישט די זעלבע, מאי טעמא? זאגט ער תש תשמיש על ידי הדחק לא שמיה תשמיש, איך קען עס טאקע נוצן, באט איך דארף אראפקריכן אונטן אינעם גריב און איך דארף עס דארט לייגן, ס'איז נישט די זעלבע קאמפארטעבל, ס'איז נישט די זעלבע פראקטיש אז ס'זאל האבן די פלאו, די פולקאמע פלאו פון א רשות הרבים, ער זאל זאגן אז ס'הייסט ממש א. ס'הייסט ממש א רשות הרבים, איז איתיביה רב אדא בר מתנא לרבא, האט רב אדא בר מתנא געפרעגט אויף רבא וואס ער זאגט יעצט אז א גומא וואס איז ניין טפחים האט נישט קיין דין רשות הרבים, ער טענה'ט אז ער, רב אדא טענה'ט אז ער האט א ברייתא וואס דארט זעהט אויס אז ס'איז יא דא אזא דין פארוואס היתה קופתו מונחת ברשות הרבים גבוה עשרה ורחבה ד' אין מטלטלין לא מתוכה לרשות הרבים ולא מרשות הרבים לתוכה א מענטש האט א קופתו מיינט א ב. בעסקעט. דער בעסקעט איז א גרויסער בעסקעט, ס'איז מונחת ברשות הרבים אבער ס'איז גבוה עשרה און ס'איז רחבה ד', האט זיין אייגענע דין רשות היחיד און אוודאי קען איך נישט ארויסנעמען פון די בעסקעט און ארויסטראגן אויף רשות הרבים אדער אריינלייגן דערין, איז לפחות מכאן אויב איז עס ווייניגער איז מטלטלין מעג איך יא ארויסטראגן ס'האט נישט קיין דין רשות היחיד פרעגט דאך שוין רשי לכאורה דארף עס דאך עס זיין א כרמלית אז ס'איז נאכנישט קיין רשות היחיד קען דאך עס זיין א כרמלית און און רש י זאגט דא א חידוש, א שווערע חידוש על כל פנים, דאס זענען די ווערטער פון רש י, אז ס'איז נישט דא קיין דין כרמלית בכלים, א זאך וואס האט א שם כלי, למשל די קופתו, חזל האבן נישט מתקן געווען זייערע דינים פון כרמלית בכלים, ממילא דאס ווערט ווי א מקום פטור, און אויב איז עס ווייניגער פון עשרה שאפט נישט קיין אייגענע רשות היחיד מעג איך טראגן, איך מעג אריינטראגן און איך מעג ארויסטראגן, האמיר דא צוויי הלכות, די ערשטע הלכה איז געווען אז וואס? אז אויב האט עס א שיעור פון י' טפחים, אויב האט עס א שיעור פון י' טפחים טאר איך נישט מטלטל זיין אריין ארויס, און די צווייטע הלכה איז אויב האט עס נישט די שיעור פון י' טפחים מעג איך יא מטלטל זיין, און די גמרא פירט אויס וכן בגומא און ווי די גמרא פארשטייט מאי לאו אסיפא אז די וכן בגומא גייט אויך ארויף אויף ביידע הלכות, אויב האב איך א גומא וואס איז י' טפחים טיף, איז אין מטלטלין, פארוואס? ווייל ס'ווערט א רשות היחיד און איך טאר נישט טראגן פון די גומא אריין ארויס. אויב האב איך פחות מי', יא, איז מטלטלין. וואס די היתר פון פחות מאיד ביי א גמ'? פארשטייט יעצט די גמרא אז די היתר פון פחות מי' ביי א גומא איז ווייל מ'רעדט דא פון ניין טפחים, און ניין טפחים האט א דין רשות הרבים, און פון א רשות הרבים צו א רשות הרבים מעג איך מטלטל זיין, ממילא דאך עס א ראיה אז וכן בגומא זאג איך יא עולא'ס חידוש אז ס'הייסט א רשות הרבים און איך מעג מטלטל זיין פארוואס וואס ס'האט די זעלבע מעלה פונעם מכתף. זאגט די גמרא לא ארישא די חלק פון וכן בגומא גייט נאר ארויף אויף די חלק האיסור וואס איך זאג דיר אז צען טפחים שאפט א רשות היחיד איז די זעלבע זאך וועט זיין ווען איך מאך א גומא אז ביי צען טפחים שאפט עס א רשות היחיד און איך טאר נישט מטלטל זיין מרשות היחיד לרשות הרבים אבער לגבי דעם חלק ההיתר אז ווען ס'פחות מכאן מעג איך יא טראגן? דאס זאג איך נישט ביי א גומא, ווייל ס'האט נישט קיין דין רשות הרבים, ס'האט נישט קיין דין רשות הרבים טאר איך נישט מטלטל זיין, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, סייעתא דשמיא.